מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, מען קען זיך אפלערנען פון דעם וויאזוי מען דארף זיך פירן, הנהגה טובה אין תורה און מצוות און אהבת ישראל. מיר האלטן אינמיטן דעם סיפור פון דעם ביכל פון ארעסט און באפרייאונג פונעם אלטן רעבן בעל התניא והשולחן ערוך, מיר האבן שוין געענדיגט דעם סיפור פונעם ערשטן ארעסט וואס אז דער רבי איז ארויסגעגאנגען י"ט כסלו און דאס איז געווען אין תקנ"ט, און דעם צווייטן ארעסט און איז ארויסגעגאנגען אין תקס"א חנוכה, און ער איז געגאנגען וויזיטן די דריי גדולי ישראל, דערנאכדעם האט דער אלטער רבי געהאט א גאנצן א לאנגן געשפרעך מיט זיין ברודער, א פלפול ווען איינער מאכט נישט די סעודה אין צייט ווען מען דארף מאכן די סעודה, האט דער עולם געפילט אז ס'גייט זיין גרויסע נייעס, און די קעפל פון וואו מיר האלטן יעצט אין די מעשה איז טאקע די ערשטע י"ט כסלו פייערונג, אנגעהויבן דערציילן וועגן די שמחה וואס איז געווען דארט און וואס האט זיך געטון, מיר האלטן אין סיפור ק"ט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר היינט פארענדיגן די מעשה פון די ביידע ארעסט און ארויסקומען, און די סעודה מיט די אלע זאכן, היינט וועלן מיר ענדיגן דעם סיפור פונעם אלטן רעבנ'ס ארעסט און באפרייאונג. מיר האבן געענדיגט אז דער אלטער רבי איז געגאנגען, ס'איז געווען דארטן די ערשטע שורה איז געווען, איז געווען דער אלטער רבי מיט מיט זיינע צוויי ברידער דער מהרי"ל און ר' מרדכי, צווייטע שורה איז געווען דער ברודער ר' משה מיט צוויי זקנים הידועים, די דריטע שורה איז געווען די דריי קינדער פונעם אלטן רעבן, דער מיטעלער רבי ר' דוב בער, און כבוד קדושת ר' חיים אברהם, פון די רעכטע זייט, און כבוד קדושת ר' משה אין די לינקע זייט, און די אונטערשטע שורה נאך א שורה איז געווען דער צמח צדק. צוקומענדיג צו די בימה טרעפ האט דער רבי האט דער רבי גענומען די גוט באוואוסטע האט דער רבי געזונגען די גוט באוואוסטע תנועה מיט די ווערטער קלי אתה ואודך אלוקי ארוממך, אין דעם שביל און ווען ער איז געגאנגען האט ער געזונגען די תנועה צאינה וראינה, ער איז אנגעקומען צו די טרעפ האט ער אנגעהויבן זינגען קלי אתה, די רבי האט זיך געזעצט ביים טיש אויף דער בימה, און אלע וואס זענען מיט אים מיטגעגאנגען אין די פינף שורות האבן זיך אויך אויסגעזעצט ביים טיש. דער רבי זינגט דעם ניגון הידוע מיט א מורא'דיגע ווארימקייט, און די אינערליכע התלהבות וואקסט מרגע לרגע, און די שטילקייט ווארפט אן א פנימית'דיגע אימה, עס ווארפט אן א פחד, דער גאנצער עולם איז געשטאנען און זיך איינגעהערט ווי דער אלטער רבי זיצט און זינגט מיט אזא גרויסע דביקות דעם ניגון קלי אתה ואודך. די רבי זאגט א מאמר חסידות, ער הייבט אן מיטן פסוק פדה בשלום נפשי, דאס איז דער מאמר וואס אין תורה אור איז דאס געדרוקט מיט דעם מיט דעם אנהויב ויאבק איש עמו וואס איז געדרוקט אין תורה אור. נאכדעם ווי די רבי האט אפגעזאגט די מאמר האט א חסיד ר' נפתלי סענער, געווען א געוויסער חסידישער בעל מנגן, ער האט אנגעפאנגען זינגען א שיינעם שמחה ניגון, און החסיד ר' שמואל אלי' דער הייזעריקער האט מכריז געווען, קען זיין מ'האט אים גערופן הייזעריקער אלס א סגי נהור, אזוי ווי מ'רופט איינעם וואס ער איז בלינד רופט מען אים אז ער זעט אסאך, ער האט געהאט א לייבן קול. און החסיד ר' שמואל אלי' דער הייזעריקער האט מכריז געווען אז דער עולם זאל מיטזינגען אבער מ'זאל זינגען מיט א סדר אלע צוזאמען. אין דעם רבינ'ס יחידות בית מדרש איז געווען צוגעגרייט א סעודת א סעודת הודאה טיש, ביי וועלכן דער רבי מיט די ברידער און די קינדער זענען געווען, און נאר געציילטע יחידי סגולה פון די זקני החסידים האבן זוכה געווען צו זיין. די סעודה איז געווען א פריוואטע סעודה, נישט נישט דארטן וואו ס'איז געווען דער גאנצער געשטאקטער פול שול וואו דער אלטער רבי האט געזאגט די מאמר. כבוד קדושת רבי משה דעם רבינ'ס זון האט נאך פילע בקשות דערציילט פאר א קליינעם טייל פון אונז די שיחות הקודש וואס דער רבי האט גערעדט בשעת דער סעודת הודאה, רבי אייזל האמלער דערציילט האט מען זיך געבעטן ביי דעם יונגסטן זון רבי משה ער זאל אונז דערציילן וואס איז דארטן געווען, אט דאס וואס מיר האבן געהערט פון רבי משה'ן האבן מיר געהאלטן בסוד גמור, ער האט געזאגט מען זאל נישט דערציילן, אזוי איז געווען דער מדובר, מען האט אפגערעדט אז מען וועט נישט דערציילן. נאר איין ווארט וואס איז זייער נוגע צו הנהגת החסידים, זאגט הרב החסיד ר' אייזל, וועל איך אייך יא דערציילן. אזוי קען איך נישט דערציילן אלעס וואס איך האב אפגעמאכט מיט ר' משה'ן מ'זאל נישט דערציילן, אבער איין זאך וואס איז זייער נוגע צו הנהגת החסידים וועל איך אייך דערציילן. און ער זאגט אזוי ר' אייזל, דער רבי האט געזאגט, איך האב מקבל געווען פון זיידן מורינו הבעל שם טוב נשמתו עדן, דער האט ווי געזאגט פריערט ער פלעגט רופן דעם בעל שם טוב דער זיידע, האט דער אלטער רבי געזאגט דארטן ביי די סעודת הודאה, איך האב מקבל געווען פון מיין זיידן מורינו הבעל שם טוב, אז שטות, נישט נאר רוח שטות, נאר שטות, וואס מענטשן רופן נישט קיין קלוגער מענטש, ס'איז דא א רוח שטות, ס'איז דא איינער וואס איז שטות, וואס מענטשן רופן נישט קיין קלוגן מענטשן, עצבות און הרגש מעלת עצמו, זענען ביי חסידים עבירות דאורייתא. חכמה, וואס מענטשן רופן א קלוגער, שמחה, דורך געפינען אין יעדער זאך דעם גוט וואס איז משמח, און זריזות במתינות, זיינען ביי חסידים, מצוות דאורייתא. פריערדיגער רבי ברענגט עס אראפ אין ספר השיחות, קיץ ת"ש, עמוד נײַן און פֿערציק און ווייטער, אז עצבות, שטות און עצבות, איז א עבירה דאורייתא ביי חסידים, און שמחה, דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה, מיט זריזות, און מיט פאמעליכקייט, און מיט ווארימקייט, איז ביי חסידים א מצוות עשה דאורייתא. די קעפל יעצט הייבט זיך אן אין זכות פון תניא. דער רבי כבוד קדושת אדמו"ר מהריי"צ דערציילט אין א שיחה, עס איז באוואוסט דער ווארט אז די צאל טעג, געוואלדיג, די צאל טעג וואס דער אלטער רבי איז געזעצן אין תפיסה איז געווען דריי און פופציג, איז דאס פונקט מיט די צאל פרקים פון תניא. אין תניא איז דא דרײַ און פֿופֿציק פרקים, א טאג פאר א פרק, א טאג פאר א פרק, וואס דער מאסר פון דעם ערשטן טאג אן איז געווען א ענין פון נפשות, ווי עס איז באוואוסט אז מען האט אים געפירט אין דער שווארצער ביידל, ווי מען פלעגט פירן מורדים במלכות, און גע'משפט'ע צום טויט, איז דאס געווען א ענין פון נפשות. י ט כסלו תקצ ב האט דער רבי, כבוד קדושת אדמו ר הצמח צדק געזאגט. אברהם אבינו האט געוואוסט אז ער דארף האבן א זון וואס פון זיינע קינדער וועט זיין דער עם הנבחר, און ער האט אויך געוואוסט דעם כח פון נמרוד'ן, אז ער איז א גיבור ציד אויף צו מאכן ווידערשפעניגן קעגן דעם אויבערשטן, און עס קען געמאלט זיין אז נמרוד מיט דער הילף פון דעם שטן און זיין חברותא זאלן באזיגן אים אברהם אבינו'ן און אים הרג'נען. און פון דעסוועגן האט ער זיך מוסר נפש געווען אין א סכנה ממש, און נישט ווייל ער איז געווען אן ענין, נישט ווייל עס איז געווען אן ענין פון בטחון אין דעם אויבערשטן אז דער אייבישטער וועט אים ראטעווען, נאר ס'איז געווען פשוט כפשוטו מסירות נפש וואס ער האט מפקיר געווען און געשטעלט אין סכנה זיין לעבן בפועל אויף מפרסם צו מאכן אלוקותו יתברך אין וועלט, נישט טראכטנדיג קיינע מחשבות וואס וועט זיין ווייטער. דאס זאגט דער צמח צדק אין תקצ ב, און ער דערציילט דאס אויף אברהם אבינו, און ער איז ממשיך, אזוי אויך דער זיידע, דעם צמח צדק'ס מאמע איז געווען דבורה לאה, זי איז געווען א טאכטער פונעם אלטן רעבן, זאגט ער, אזוי אויך דער זיידע דער אלטער רבי, האט געוואוסט דעם כח פונעם שטן וואס איז מקטרג אויף דער שיטה און דעם דרך פון מורינו הבעל שם טוב און דעם דרך פון מגיד נשמתו עדן, ווארום זינט ער האט אנגעהויבן זאגן ברבים די מאמרים וואס אין תניא, תניא איז דאך געווען וואס דער אלטער רבי פלעג אלס זאגן, און דערנאך האט ער עס געשריבן, אנגעהויבן זאגן די מאמרים אין די יאר תקמ ב, האט זיך די התנגדות שרעקליך פארשטארקט, ס'איז געווען א רוחניות'דיגע התנגדות, און ווען ער האט געזאגט ברבים דעם צווייטן מאל אין די יאר תק ן, האט זיך דער קטרוג נאך מער פארשטארקט, און האט גענומען דריי יאר, וואקסנדיג אלס מער און מער, ביז וואנען אז מיין מוטער, הרבנית דבורה לאה, דער צמח צדק זאגט, ביז וואנעט אז מיין מאמע, דבורה לאה, האט זיך דערוואוסט פון דעם קיטרוג וואס איז דא אויפן אלטן רעבן, זי האט אוועקגעגעבן איר לעבן פאר זיינס, און דריי טעג אין תשרי, ג' תשרי, איז זי נסתלק געווארן. זי איז אריינגעגאנגען אין שול, זי האט אויפגעריסן דעם ארון קודש, און זי האט געבעטן דעם אויבערשטן אז ער זאל איר צונעמען און ראטעווען דעם אלטן רעבן, און ראש השנה ביינאכט האט זי זיך באהאלטן, ווייל זי האט נישט געוואלט אז דער אלטער רבי זאל איר זאגן לשנה טובה תכתבי ותחתמי, יעמאלט וועט נישט קענען מקויים ווערן איר בקשה, די ברכה פון אלטן רעבן וועט מקויים ווערן, און זי וועט נישט קענען שטארבן. צמח צדק דערציילט, ביז אז ביז וואנען אז מיין מוטער הרבנית דבורה לאה האט אוועק געגעבן איר לעבן פאר זיינס, און דריי טעג אין תשרי איז זי נסתלק געווארן, און ער האט מפקיר געווען, דער אלטער רבי האט מפקיר געווען, און געשטעלט אין סכנה זיין הייליגע נשמה אויף מסדר זיין דעם ספר התניא. וואס איז ספר התניא? די תורה שבכתב פון חסידות חבד. אט אזוי איז ער געשטאנען אין סכנה, פון דעם יאר תק נ האט זיך דער קיטרוג געצויגן, האט גענומען דריי יאר ביז ס'איז געווארן דער קיטרוג, דערנאכדעם אין תקנ ג איז ער געווען אין א סכנה ביז תקנ ט. אט אזוי איז ער געשטאנען אין סכנה ביז פון נפש ביז יאר ביז צום יאר תקנ ט און עס איז צוגעקומען אויך די סכנה פאר זיין הייליגן גוף נישט נאר אויף חסידות נאר אויף זיין הייליגן גוף אויכעט אז מען האט אים גענומען אין די אין די געביידע אין די שווארצע געביידע וואס דארט נעמט מען אזעלכע וואס זענען מורדים במלכות און געמשפט צום טויט פריערדיקער רופט עס אן דער שווארצער ביידל דרײַ און פֿופֿציק טעג האט ער געליטן טויט יסורים אנטקעגן די נ ג פרקים פון תניא, און מיט זיין הייליגער עבודה האט ער זוכה געווען אז תניא, וואס דאס איז די אותיות פון איתן, אין די מפרשים אויף תניא ברענגט זיך אז לכאורה קען זיין ס'איז גארנישט קיין ברייתא אז ס'איז נישט קיין תניא, פארוואס הייבט אן דער אלטער רבי מיט תניא, ער האט געוואלט אנהייבן מיט דעם ווארט וואס תניא מען דרייט אריבער די אותיות ווערט עס איתן, איתן האט אין זיך אסאך טייטשן, אלט, שטארק און הארט. אלט, איתן איז אלט, איתן איז שטארק, און איתן איז הארט. אז תניא וואס דאס אותיות איתן, זאל מעורר זיין דעם איתן שבנשמה, די שטארקייט וואס יעדער איד האט אין זיין נשמה, אין יעדן איינעם, אין יעדער אין יעדן איינעם, ווער עס לערנט זיין הייליגן ספר, און זאל אין אים פועל'ן א התחזקות בעבודת השם יתברך. דער ליקוטי דיבורים אין דעם דריטן באנד. איז דער קעפל הייבט זיך אן אין זכות פון תניא, אין דעם וואס דער אלטער רבי האט געלערנט דרײַ און פֿופֿציק געגעבן דרײַ און פֿופֿציק פרקים אין תניא, איז ער געזעצן דרײַ און פֿופֿציק טעג, און אין זכות פון תניא איז ער ארויסגעגאנגען. אין איינע פון זיינע בריוו שרייבט דער רבי כבוד קדושת אדמור מוהריי צ נשמתו עדן, וואס ער האט געהערט פון א חסיד ר' חנוך הענדל, וואס חנוך הענדל האט עס געהערט אין נאמען פון ר' יעקב סמיליאנער, ר' יעקב פון די שטאט סמיליאן, דער אלטער רבי האט זייער געוואלט אז זיין ספר תניא זאל פארטיג ווערן פון דרוק אנהייב כסלו אין יאר תקנ ז, צוויי יאר פאר דעם ארעסט, בכדי אז אין דעם הילולא טאג פונעם רעבן דער מעזריטשער מגיד איז דאך נסתלק געווארן י ט כסלו תקל ג, איז אין תקנ ז האט דער אלטער רבי געוואלט אז ביי י ט כסלו זאל זיין אפגעדרוקט דער תניא, זאלן שוין חסידים קענען לערנען דעם ספר. ווען אינמיטן חודש חשוון האט זיך ארויסגעוויזן אז דער ספר וועט נישט פארטיג ווערן צו דער באשטימטער צייט, האט דאס אים גורם געווען זייער אסאך עגמת נפש, און אין טאג פון דער הילולא, י ט כסלו, אין דעם יאר תקנ ז, האט זיך געמערקט א שטארקער צער אויף דעם הייליגן געזיכט פונעם אלטן רעבן. דעם צווייטן טאג חנוכה, כ ו כסלו, איז געקומען צו לויפן א ספעציעלער שטאפעט פון סלאוויטע, געקומען צו א שליח פון די שטאט סלאוויטע, דארט האט מען געדרוקט די ערשטע אויסגאבע פון תניא, איז דעם צווייטן טאג חנוכה, כ ו כסלו, געקומען א שליח, א ספעציעלער שליח פון סלאוויטע, און האט געבראכט די ערשטע צוויי הונדערט תניא'ס וועלכע זענען פארטיג געווארן פון דרוק דינסטאג כ' כסלו. ווען מען האט דאס דעם אלטן רעבן באוויזן אין ספר, האט ער זיך איינגעקוקט אין אים א לענגערע צייט, און דער אלטער רבי האט געזאגט, רבות מחשבות בלב איש, פילע געדאנקען זיינען אין הארץ פונעם מענטשן, געוואלט האב איך אז דער ספר זאל פארטיג ווערן אנהייב כסלו, און אין טאג פון מיין רעבנ'ס הילולא יו ט כסלו זאל מען אין אים לערנען, אבער ועצת השם היא תקום, די עצה פונעם אויבערשטן ווערט אלעמאל אויסגעפירט, און דער דרוק איז פארענדיגט געווארן צוואנציג טעג אין חודש, און ער האט א טאג נאך יו ט כסלו, און ער האט איבערגעזאגט א צווייטן און דריטן מאל כ' כסלו, כ' כסלו, כ' כסלו, און ער האט פארענדיגט, אלץ וואס דער אייבישטער טוט איז דאס צום גוטן. קיינער, אפילו דעם רבינ'ס קינדער, האבן נישט פארשטאנען פארוואס דער רבי האט זיך מצער געווען אויפ'ן פארשפעטיגונג פון ספר אויף צוויי וואכן, פון יט כסלו ביז כ ו כסלו, און פארוואס האט ער איבערגע'חזר'ט דעם טאג ווען דער ספר איז פארטיג געווארן פון דרוק און עס איז געווען א וואונדער. ער האט דאך איבערגע'חזר'ט דריי מאל, בכ' כסלו, כ' כסלו, כ' כסלו, וואס האט ער געמיינט מיט דעם? אבער אין יאר תקנ ט ווען דער רבי איז ארויס פון תפיסה דינסטאג יו ט כסלו און בטעות איז ער אריין אין הויז פון מנגד און ער שפעט ביינאכט ווי געדענקט די מעשה ווי מ'האט דערציילט פריערט אין די מעשה וואס איז געווען איז ער אריין אין הויז פון מנגד און ערשט שפעט ביינאכט די נאכט וואס גייט צו מיטוואך כ' כסלו איז ער אויסגעלעזט געווארן פון דעם צר הצורר ערשט דאן האבן מיר זיך דערמאנט דאס וואס דער רבי האט דערמאנט דעם טאג כ' כסלו. כ' כסלו האט דער אלטער רבי געזאגט אז דער צער פון די פאר שעה ביי דעם מתנגד איז געווען ערגער ווי דער גאנצער זיצן אין דזשעיל. האט דער אלטער רבי געזאגט אז ס'אנגעקומען דער תניא כ' כסלו, דאס האט געהאט צו טון מיט דעם ענין וואס ער איז ארויסגעגאנגען כ' כסלו יענע נאכט פונעם הויז פון דעם, ער רופט אים אן דארט דער צר הצורר. בפירוש האבן מיר געהערט פונעם אלטן רעבנ'ס זון דער מיטעלער רבי, אין נאמען פונעם אלטן רעבן, אז די צוויי יאר חיות אין תורה און עבודה וואס זיין ספר האט גע צוגעגעבן חסידים, פון תקנ ז ווען דער ספר איז פארטיג געווארן כ' כסלו, אין די צוויי יאר ביז יו ט כסלו תקנ ט ווען ער איז ארויס פון דזשעיל, האבן עס טויזענטער אידן געלערנט, ס'צוגעגעבן חיות אין. תורה און עבודה, וואס זיין ספר האט צוגעגעבן חסידים האבן אים געראטעוועט פון טויט, דער ספר התניא האט אים געראטעוועט פון טויט, און די טויזנטער און הונדערטער טויזנטער מלאכים וועלכע זיינען באשאפן געווארן פון די אותיות און ווערטער פון די הייליגע ווערטער פון זיין פון זיינע רביים האבן ממליץ געווען פארן פאר זייערן פאר זייערן און זיין דרך צו באווייזן זיין גערעכטיגקייט, זיי האבן אים געראטעוועט פשוט בגוף, און זיי האבן אויך ממליץ געווען פאר די תורה פונעם בעל שם טוב און די תורה פונעם מגיד וואס דער אלטער רבי שרייבט אין תניא און אין חסידות אז ס'זאל האבן א קיום און די גזירה זאל בטל ווערן. החסיד ר' שמואל בער פון באריסוב האט דערציילט אין נאמען פון הרב הצדיק ר' אייזיק האמלער. דער מיטעלער רבי האט דערציילט אין די יאר תקנ"ט, ווען דער תניא איז ארויס אין דרוק, האט דער סמך מם מקטרג געווען אויפן אלטן רעבן, אין תקמ"ז ווען ס'איז ארויסגעגאנגען האט דער שוין סמך מם מקטרג געווען, האט מען מקטרג געווען אויפן אלטן רעבן, ביז ער האט פועל געווען דאס וואס ער האט פועל געווען לא עלינו, און מ'האט אים געפירט, מ'האט אים געפירט מיט די שווארצע ביידל, און מורדים במלכות אויף פשוט צו הרג'נען, חס ושלום. און דער רבי, אזוי דערציילט דער מיטעלער רבי, האט גענומען אלץ אויף זיך. דער אלטער רבי האט אלץ גענומען אויף זיך, זאגט דער מיטעלער רבי, אפילו יסורי מיתה רחמנא ליצלן. ער האט זיך אבער שטארק געבעטן אז זיין ספר זאל אנגענומען ווערן ביי אידן און עס זאל זיך מערן דער וויסן און פארשטיין געטליכקייט און יראת שמים. דאס דער ענין פון להאמין בשם און לידע את השם ווי ער זאגט דא דעם לשון זאל זיך מערן דער וויסן און דער פארשטיין אין געטליכקייט און יראת שמים וואס דאס דער אויפטו פון איינע פון די זאכן פון חסידות צוויי יאר צייט פון תוף קוף נון זיין ביז תוף קוף נון טס האט דער סמך מם נישט אויפגעהערט צו מקטרג זיין אויפן רעבן צוליב דעם וואס ער האט איינגעפירט א סדר אין עבודה לויטן דרך פון בעל שם טוב נשמתו עדן אזוי אז יעדערער לויט זיין ערך זאל צו דעם קענען צוקומען ער האט עס נישט געקענט סובל זיין דער סמך מם, ער האט נישט אויפגעהערט צו רודערן, ער האט געהאלטן אין איין מקטרג זיין. דעם ערשטן טאג ראש השנה צו תקיעות איז געווען אן עת צרה רחמנא לצלן אין די יאר תקנ"ט, און דער רבי מיט אלע חסידים זענען געשטאנען אין סכנה, און נאך א התעוררות רחמים האט דער בית דין של מעלה צוגע'פסק'נט יסורי מיתה רחמנא לצלן אויפן אלטן רעבן, מורא'דיגע ווערטער, ס'איז געווען א עת צרה אויף אלע חסידים, אלע חסידים זענען געשטאנען אין א סכנה, דער אלטער רבי האט דאס גענומען אויף זיך, און די לויט די התעוררות רחמים וואס ער האט געטון, האט דער בית דין של מעלה געפסק'נט יסורי מיתה נאר אויפ'ן אלטן רבי'ן. און מיר האבן פאקטיש געזען אז ער האט געליטן לא עלינו דרײַ און פֿופֿציק טעג יסורי מוות, יעדן טאג פאר א פרק, א טאג פאר א פרק, א טאג פאר א פרק, אבער צוליב דעם דאזיגן מסירות נפש פאר תורת החסידות, האט דער בית דין של מעלה גע'פסק'נט אז אין יעדער ענין פון תורה, יעדער ענין פון יראת שמים, יעדער ענין פון מידות טובות, וועט די האנט פון זיינע מקושרים און זיינע נאכפאלגער זיין אלעמאל אויף אויבן. דער רבי כבוד קדושת אדמור מהרש נשמתו עדן זאגט ברוך השם וואס דער אלטער רבי איז ארעסטירט געווארן אין תקנט און נישט אין תקלט, וואס וואלט ער דענסטמאל געטון ווען ס'וואלט געווען תקלט, יעמאלט וואלט מען געדארפט אנקומען צו מקיפים וכו', ברענען די וועלט, און נישט דאס איז די כוונה. און וואס זאגט דער רבי מהרש וויבאלד עס איז געווען אין תקנט צוויי יאר נאך וואס מען האט שוין געלערנט תניא ווי דער אלטער רבי האט פריערט געזאגט ווי דער מיטעלער רבי האט דערציילט וואס דער אלטער רבי האט געזאגט אז די צוויי יאר לערנען און ס'האט זיך געברענגט צו ווארעמקייט אין עבודה און אין תורה האט אים געראטעוועט פשוט בגוף זאגט דער רבי מהרש וואס וואלט געווען ווען ס'וואלט געווען אין תקלט אמאל ביי א פארברענגען יט כסלו האט החסיד רבי אייזל האמלער געזאגט ווער האט געהאט א ישועה יט כסלו וועמען האט דער אייבישטער געהאלפן יט כסלו? וואו ווער האט געהאט די ישועה? דער רבי? זאגט רבי אייזל האמלער ניין, פאר אים איז דאך געווען אלץ איינס וואו ער געפינט זיך, אים האט גארנישט געפעלט, אפילו אין טיינעם סאוויעט האט אים אויך גארנישט געפעלט, וועט איר זאגן אז ער האט אים אז עס האט אים געפעלט שבת'דיגע מלבושים צו בייטן, האט דאך אים יא עפעס געפעלט, זאגט רבי אייזל ניין, אפילו דאס האט אים נישט געפעלט, ווארום ער האט געהאט א נאזטיכל, דער אלטער רבי האט געהאט מיט זיך א גרויסע נאזטיכל, יעדן פרייטאג פלעגט ער דערפון אראפרייסן א קליינעם פאס פאר א נייעם זאקן בענדל, ער האט עס צוגעבונדן מיט דעם דעם זאק, האט ער געהאט יעדן שבת א נייעם לבוש. איז דער אלטער רבי איז געווען א חילוק צו ער זיצט אין דזשעיל צו ער איז נישט אין דזשעיל איז נישט געווען קיין חילוק, שבת'דיגע לבושים האט ער געהאט, און מיט דעם פלעגט ער יוצא זיין בגדי שבת, אלא ווער דען האט געהאט די ישועה? אויב דער אלטער רבי האט נישט געהאט די ישועה, ווער האט געהאט די ישועה יט כסלו? האט געענטפערט רבי אייזל האמלער, להשם הישועה, די ישועה איז געווען דעם אויבערשטנס, פשוט טייטש פון להשם הישועה, אז דער אייבישטער האט אין זיין האנט, ער גיט די ישועה, על עמך ברכתך סלה, רבי אייזל האמלער האט געזאגט, אז דא ווערט מקויים דער טיפער ווארט, להשם הישועה, דער אייבישטער האט געהאט די ישועה, וואס איז דער אייבישטער געהאט די ישועה? די ישועה איז געווען דעם אויבערשטנס ווארום דורך דעם איז נתפשט געווארן גילוי אלוקות למטה. דורך דעם וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען, און ס'איז ארויסגעגאנגען א פסק דין למעלה און למטה, אז סיי למעלה אין רוחניות און סיי למטה אין גשמיות אין דעם אין דעם בית משפט דארטן אין פעטערבורג, אז חסידות איז גוט און דער אלטער רבי קען פירן די חסידים ווי ער וויל, וואס קומט ארויס פון דעם? קומט ארויס ענין פון גילוי אלוקות למטה, מ'לערנט תניא, מ'לערנט חסידות, און מ'לערנט בעסער נגלה, מען דינט דעם אייבישטן, מען לייגט תפילין און מען טוט מצוות, אהבת ישראל, מיט צדקה, מיט אלץ אויף א בעסטן אופן ווי ס'קען זיין. און אויב אזוי זאגט ר' אייזל האמלער, אויב די ישועה איז פארן אייבערשטן, לאמיר גיין נאך ריקוד, און האט זיך גענומען טאנצן מיט גרויס התלהבות. די קעפעלע וואס גייט יעצט אויף די ווייטערדיגע מעשה איז זכויות און יסורים, זכויות פונעם אלטן רעבן און יסורים פונעם אלטן רעבן, חסידים האבן אויסגערעכנט צען זכויות וואס דער אלטער רבי האט געהאט און צען יסורים וואס ער האט געליטן, וועלן אויסרעכענען קודם די צען זכויות, דערנאכדעם די צען יסורים. די צען זכויות זיינען, א', פארפאסונג פון זיין שלחן ערוך, ב', מאכן נוסח התפילה, ג', תיקון המקווה, ד', געשליפענע חלפים וואס ער האט מתקן געווען אויף שחיטה, ה', די פארשפרייטונג פון תורת החסידות, ו', אויפהאלטונג פון בני ארץ הקודש תבנה ותכונן, דאס איז געווען איינע פון די זאכן וואס מען האט אים ארעסטירט אויכעט, נישט נאר וועגן חסידות, נאר וואס ער האט געשיקט געלט דארטן, און זיי האבן געזאגט אז ער שיקט געלט צו איינעם וואס איז אנטקעגן רוסלאנד און ער איז א מורד במלכות. ח', וואס זיינע ספרים זיינען אנגענומען געווארן איבער גאר דער וועלט, אזוי ווי די ספרים פון גאר פארצייטיגע גאונים, און ווי רופט מען אים אן אין די וועלט? ער ווערט אנגערופן דער רב, ט', די צען ניגונים וואס ער האט פארפאסט, וועלכע פועל'ן א התעוררות תשובה ודביקות, י', זיין ברכה, אז אומעטום וואו מען וועט זיך משתדל זיין פאר מחזיק זיין תורה און מצוות, וועט מען מצליח זיין, און נר אחד יהיה לרבבה, ברענגט זיך אין ליקוטי דיבורים אין דעם פערדן באנד. די צען יסורים זיינען. א' דער גיין אין מעזריטש, ב' און ג' צוויי קפידות פון דעם צדיק הקדוש ר' פנחס'ן בעל הפלאה, ד' די התנגדות פון זיינע גוטע באקאנטע גאונים פון שקלאוו, מאהילעוו וכו', פאר זיין גיין אין מעזריטש איז געווען א גרויסע התנגדות, דאס געווען איין פון יסורים. ה' די שוועריקייטן אין הכרעת דינים אין שלחן ערוך, פשוט כפשוטו יסורים ווי צו פסק'נען. ו' די תלונות פון די אלטע תלמידים און אין זייער שפיץ הצדיק הקדוש ר' ברוך זצל, וועגן די דרכים און שיטות פון חסידות חבד, און זייער וויי געטון די די טענות וואס די אסאך תלמידים פונעם בעל שם טוב און פונעם מגיד זענען געווען קעגן איהם, און איינער פון זיי איז געווען הקדוש הצדיק הקדוש ר' ברוך זצל, ז' די וויכוחים מיט די מתנגדים געווען יסורים, ח' די תלונות פון זיינע חברים די וואלינער צדיקים פאר דעם וואס ער האט זיך נישט געוואלט באטייליגן מיט זיי און מאכן א חרם רחמנא לצלן קעגן מתנגדים, זיי האבן געוואלט מאכן א חרם איבער די מתנגדים וואס דערגייען יארן די חסידים און דער אלטער רבי האט נישט געלאזט ט' האט זיך נישט געוואלט משתתף זיין ט' די הארעוואניע אין החזקת יושבי ארץ הקודש תבנה ותכונן איז געווען מיט יסורים י' די צענטע זאך די תלונה וועגן דעם וואס דער אלטער רבי איז געווען קעגן נאפאלעאן דער אלטער רבי איז דאך געווען קעגן נאפאליאן, ער האט נישט געוואלט אז נאפאליאן זאל געוואונען, ער איז אנטלאפן פון נאפאליאן, ער האט צוריקגעקומען און געפונען דארטן די פאנטאפל, ער איז ארויס האט ער פארברענט די שטוב, ער האט געהאלטן אז נאפאליאן האט געוואונען, וועט זיין גוט בגשמיות אבער ברוחניות וועט זיין זייער ביטער דער מצב פון די אידן, און די אנדערע תלמידי פון מגיד האבן געהאלטן אז נאפאליאן זאל יא געוואונען, האבן מיר די צען זכויות און די צען יסורים. מיר ענד מיר גיין פארענדיגן מיט דעם דעם יום טוב יט כסלו איז דער יום טוב פון מסירות נפש מסירות נפש אויף תורת החסידות מסירות נפש אויף מידות טובות מסירות נפש אויף אחדות מסירות נפש אויף אהבה ואחוה מסירות נפש אויף שלום ורעות מיר אלע חסידי חבד מוזן געדענקען אז דער גרויסער הייליגער רבי האט אונז אלעמען איבערגעלאזן א הייליגע ירושה דאס איז די חסידות לערע און די גרויסע הייליגע מתנה פון די חסידות, די חסידות זיטן, דאס ווערט אנגערופן זיטן מיינט מידות חסידות, אויף אידיש א מידה ווערט אנגערופן זיטן, ווי געזאגט פריערט, מידות טובות, מידת אחדות, מידת אהבה ואחווה, סאו דאס דער אלטער רבי אונז איבערגעלאזן א גאר הייליגע ירושה. דער אלטער רבי און די אלע חסידישע רביים מיט דער חסידישע לערע פארלאנגען אלע אז אלע דער אלטער רבי און די אלע חסידישע רביים מיט די חסידישע לערע וואס זיי פארלאנגען אז אלע חסידי חבד זאלן זיין ווי איין משפחה, יעדער איינער זאל זיך אינטערעסירן מיט דעם צווייטן און העלפן אים אין דער פיזיש און מאראליש שווערער צייט וואס מיר חסידי חבד צוזאמען מיט אלע אידן לעבן דורך. איז אונזער פליכט, אונזער חוב, מיר זאלן זיך אלע פאראייניגן בדעה אחת ובלב אחד אויף החזקת הדת, שטארקן אונזער מאראלישן צושטאנד דורך גרינדן שיעורי לימוד צו לערנען די הייליגע מאמרים פון אונזערע הייליגע רביים. דער גרויסער אומבאגרעניצטער זכות פון אונזער הייליגן רבי'ן דעם היינטיגן בעל שמחה פון יט כסלו, און דער זכות פון די איבעריגע רביים און צדיקים זאל מגין זיין אויף אונז און כלל ישראל, אז השם יתברך זאל זיך מרחם זיין אויף אונז בתוך כלל ישראל און זאל אונז שיקן דעם גואל צדק ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ ויוליכנו קוממיות לארצינו הקדושה במהרה בימינו אמן. דאס איז גענומען געווארן פון די מגילת יט כסלו, תם ונשלם, סיפור יט כסלו, און ערשטער ארעסט, און סיפור פון וואס ער געזעצן דריי און פופציג טעג א טאג פאר א פרק, און דער סיפור פון דעם צווייטן ארעסט פון תקסב, און דאס איז געווען ארויסגעקומען אין חנוכה. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין אין די קומענדיגע וואך אין א נייעם סיפור וועגן סיפורי צדיקים.